בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף עיין ו, מיר הייבן אן דף עיין ה עמוד ב', צוויי שורות פון אונטן, האי עובדא, זאגט די גמרא ההוא עובדא דהוה בפומבדיתא, ס'איז געווען א מעשה אין פומבדיתא מיט א מענטש וואס איסתתים גובתא דשכבת זרע ואפיק במקום קטנים, וואס איז משמע דא אין די גמרא און אין רש י אז ס'איז דא צוויי צינורות, איין צינור וואס פון דארט קומט ארויס די שכבת זרע, און א צווייטע צינור וואס פון דארט קומט ארויס די קטנים, די מי רגלים, און ביי דעם מענטש וואס מען רעדט דא איז געווארן א לאך צווישן די צוויי צינורות, וואס טייטש די שכבת זרע איז ארויס פון די צינור פון די קטנים, איז סבר רב ביבי בר אביי לאכשורי, רב ביבי בר אביי האט געוואלט מכשיר זיין דעם מענטש צו חתונה האבן, פארוואס ווייל ווי רש י זאגט, אין כאן לא פצוע לא דך לא כרות, דאס איז נישט קיין פצוע דכא, אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, משום דאתו ממולאי אמריתו מילי מוליתא, ווייל דו קומסט פון א אפגעהאקטע משפחה, האסטו געזאגט אפגעהאקטע ווערטער, ס'איז נישט ריכטיגע ווערטער. וואס טייטש א אפגעהאקטע משפחה? איז ווי רש י איז מסביר, רב ביבי בר אביי איז דאך געווען א זון פון אביי, און סיי אביי און סיי רבא זענען געווען אייניקלעך פון עלי הכהן, וואס עלי איז געשאלטן געווארן אז ער מיט די יוצאי חלציו אלע זאלן מקצר ימים זיין, זאלן נישט האבן קיין אריכות ימים, ממילא איז א בחינה פון אפגעהאקט, איז על כל פנים. רב פאפא איז נישט מסכים דערצו, פארוואס? זאגט רב פאפא ווייל במקומה מבשלה שלא במקומה לא מבשלה, שכבת זרע ווילאנג ס'ליגט אינעם ריכטיגן צינור, דארט וואו ס'באלאנגט, איז עס נתבשל, ס'טייטש ס'איז ראוי להוליד, טאמער אבער ס'גייט אריבער דורך די אנדערע צינור, דורך די צינור פון מי רגלים, ווערט עס נישט נתבשל, מ'קען נישט אזוי האבן קינדער, און ממילא אוודאי אזא סארט מענטש טאר נישט חתונה האבן מיט א אידישע טאכטער. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, ניקב ונסתם, טאמער ס'איז געווארן א לאך אינעם גיד, ס'טייטש א מענטש איז געווארן א פצוע דכא, אבער די לעכל האט זיך פארשטאפט, איז אזוי, כל שאילו נקרי ונקרע, טאמער בשעת ער זעהט קערי קומט ארויס פון דעם לעכל זרע וואס טייטש דער לעכל ווערט צוריק געעפנט פסול איז אזא איינער איז פסול חתונה צו האבן ווייל ער איז א פצוע דכא אבער ואי לאו טאמער דער לעכל בלייבט טאקע אינגאנצן פארמאכט אפילו בשעת וואס זרע קומט ארויס כשר איז אזא איינער מעג חתונה האבן זאגט די גמרא הוי בה רבא רבא האט געפרעגט אויף דעם היכא, פון ווי רעדט מען? וועלכע לעכל רעדט מען דא? אילימא למטה מעטרה, טאמער די לעכל איז למטה מעטרה ווייטער פונעם גוף, דאס קען נישט זיין ווייל אפילו נכרת נמי, אפילו עס ווערט אינגאנצן אפגעהאקט למטה מעטרה האט מען געזען ס'איז נישט קיין פראבלעם, אלא נאר דא רעדט מען בעטרה עצמה, טאמער ס'איז דא א לעכל אינעם עטרה אליין, איז דארט דארף מען בודק זיין בשעת קרי צו די לעכל בלייבט פארשטאפט צו ס'עפנט זיך צוריק, און ווי רש י איז מסביר, אז למעלה מעטרה דארט עט זיך עס נישט צוריק עפענען ס'טייטש טאמער ס'ווערט פארשטאפט עט זיך עס נישט צוריק עפענען ווייל דארט קומט סיי ווי סיי נישט אן די זרע בכח נאר אז ס'איז ממש ביי די עטרה דארט איז יא דא אזא זאך זאל זיך צוריק עפענען און ממילא דארף מען בודק זיין זאגט די גמרא איתמר נמי אמר רב מרי בר מר אמר מר עוקבא אמר שמואל ניקב בעטרה עצמה טאמער ס'דא א לעכל אינעם עטרה אליין ונסתם און ס'האט זיך צוריק פארשטאפט איז דארף מען בודק זיין כל שאילו נקרי ונקרע פסול טאמער בשעת קרי עפנט זיך צוריק אויף, איז דער מענטש פסול חתונה צו האבן, ואי לאו, טאמער נישט כשר איז ער כשר. זאגט די גמרא, שלח ליה רבא בריה דרבה לרב יוסף, רבא בריה דרבה האט געשיקט צו רב יוסף, ילמדנו רבינו היכי עבדינן, ס'טייטש וויאזוי איז מען בודק צו זען צו א מענטש איז נקרי ונקרע צו נישט, מען דארף דאך בודק זיין בשעת קרי צו זען צו ס'עפנט זיך, יעצט דאס איז קלאר אז מוציא שכבת זרע לבטלה איז דאך גאר א הארבע איסור, איז מען קען נישט פשוט בודק זיין, נאר מען דארף טרעפן א וועג דורך גרמא בודק צו זיין, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז דא בעצם איז טאקע נישט דא קיין ברירה ווייל אז מען וועט נישט בודק זיין וועט דער איד נישט קענען חתונה האבן איז דאך א פצוע דכא מילא מען וויל אים מתיר זיין דארף מען בודק זיין וואס טוט מען? אמר ליה האט ער אים געענטפערט מייתינן נהמא חמימא דשערי מען נעמט א הייסע ברויט פון שעורים ומנחינן ליה אבי פוקרי און מען לייגט עס ביי די בית הרעי זאגט רש"י ביי די פי הטבעת ומקרי און דער מענטש דאס איז גורם דעם מענטש צו זען קרי, וחזינן ליה, און אזוי קען מען בודק זיין צו דער לעכל עפנט זיך צוריק צו נישט. אמר אביי, האט אביי געזאגט אויף דעם פאטענט, אטו כולי עלמא יעקב אבינו הוה, צו דען איז יעדער איינער די גאנצע וועלט אזא הויכע מדריגה פון יעקב אבינו, אזא מין קדוש ווי יעקב אבינו, דכתיב ביה וואס ביי יעקב אבינו שטייט, כוחי וראשית אוני, שלא ראה קרי מימיו, יעקב אבינו האט געזאגט אויף זיך אויף ראובן אז ראובן איז געווען כוחי וראשית אוני וואס ער האט נישט געזען קיין קרי פאר ראובן קיינמאל איז דען די גאנצע וועלט אויף אזא דרגה זאגט אביי אוודאי נישט ס'טייטש וואס דארף מען גיין צו אזעלכע סארט פאטענטן נעמען הייסע ברויט אלא אמר אביי מילא זאגט אביי א פשוט'ערע עצה מעברינן קמיה בגדי צבעונים מען פירט אריבער פאר דעם מענטש בגדי צבעונים של אישה, און דער מענטש איז מהרהר, און אזוי זעהט ער קרי. אמר רבא, האט רבא געזאגט צו אביי, אטו כולי עלמא ברזילי הגלעדי הוא, וואס דיין פאטענט איז עפעס יא א פאטענט, איז דען די גאנצע וועלט ברזילי הגלעדי, וואס רש"י זאגט ברזילי הגלעדי, שטוף בזימה היה, ער איז געווען שטוף בזימה, די גמרא זאגט אין מסכת שבת, אז ברזילי הגלעדי האט געזאגט אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה אז ער האט נישט געקענט טועם זיין נישט קיין עסן נישט קיין טרינקען און די גמרא פרעגט דארט ער איז בכלל נישט געווען אזוי אלט פארוואס האט ער נישט געקענט טועם זיין נאר ווייל ער געווען שטוף בזימה און א מענטש וואס איז שטוף בזימה איז קפצה עליו זקנה ווערט אלט אפילו ווען ער איז יונג איז פרעגט רבא צו דען איז יעדער איינער אזא בחינה פון ברזילי הגלעדי שטוף בזימה אז ער קען מהרהר זיין מיט בגדי צבעונים אוודאי נישט אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא נאר אוודאי די פריערדיגע פאטענט די פריערדיגע תירוץ איז בעסער מיט די הייסע ברויט. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ניקב, פסול, מפני שהוא שותת, טאמער ס'איז דא א לעכל אינעם גיד, איז אזא מענטש טאר נישט חתונה האבן, ווייל די זרע איז שותת, וואס טייטש ווי רש"י ברענגט, אז זרע וואס איז נישט יורה כחץ, וואס קומט נישט ארויס מיט די גאנצע כח, קען נישט מוליד זיין, און מילא א מענטש האט א לעכל אינעם גיד, קומט נישט ארויס די זרע מיט די גאנצע כח, ער קען נישט האבן קיין קינדער, און ממילא קען ער נישט חתונה האבן.

ביי די דיני טריפה טאמער ס'איז דא א לעכל אין די לונגען איז די בהמה א טריפה איז דארט אפילו ס'וואקסט אזא קרום ס'טייטש די לעכעל דארט ווערט פארשטאפט איז עס גארנישט די בהמה בלייבט נאך אלץ א טריפה ווייל דער קרום דער סירכא קען אראפפאלן מה שאין כן דא אז די לעכל ווערט פארשטאפט ווערט דער מענטש כשר חתונה צו האבן פארציילט די גמרא שלח ליה רב אידי בר אבין לאביי היכי עבדינן וויאזוי מאכט מען ס'טייטש אז איינער האט א לעכל, וואס קען מען טון צו גורם זיין זאל פארשטאפט ווערן, האט ער אים געענטפערט, מייתינן שערתא ומסרטינן ליה, מען נעמט א שטיקל שעורה א גערשטל און מען קראצט ארום און ארום דעם לעכל, אזוי זאל ארויס גיין בלוט און די בלוט שפעטער ווערט פארגליווערט ווערט פארהארטעוועט, אזוי העלפט עס צו פארשטאפן דעם לעכל, ומייתינן תרבא ושייפינן, און מען נעמט שפעטער חלב, פעטנס, און מען שמירט עס אן דארט ביים לעכל, ומייתינן שומשנא גמלא, און מען נעמט א גראבע ווארעם, ומנכתינן ליה און מען לייגט די ווארעם דארט ביי די פעטנס, די ווארעם זאל אריינבייסן אין די לעכל דארט אין די פלייש, און דאס איז אויך גורם אז זאל אויפגעוועקט ווערן ס'טייטש זאל דארט בלוטן, ופסקינן ליה לרישיה, און מען האקט אפ דעם קאפ פונעם ווארעם אזוי די קאפ זאל בלייבן דארט ביי די לעכל, און אזוי עס הייבט זיך אן אויסהיילן,

ס'טייטש ס'ווערט צו פארשוואלן און שפעטער פאלט עס אוועק, מ'דארף נעמען א גערשטל, והני מילי, און די זעלבע זאך קטן, אבל גדול, מיקפולי מיקפל, ס'טייטש דאס העלפט נאר ביי א קליינע לעכל, ביי א גרויסע לעכל שיילט זיך שפעטער אפ די דארט ווי ס'ווערט פארוואקסן, ממילא העלפט נישט דער גאנצער פאטענט, אזוי פשטות פשט, אנדערע לערנען פשט קטן, אז דווקא ביי א יונגע מענטש העלפט עס, ביי א קטן, ביי א גדול העלפט עס נישט, על כל פנים זאגט די גמרא, אמר רבה בר רב הונא, המטיל מים משני מקומות, טאמער איינער איז מטיל מי רגליים פון ביידע צינורות, ס'טייטש עס קומט ארויס מי רגליים סיי פון די צינור פון מי רגליים און סיי פון די צינור פון זרע, פשט ס'דא א לעכל אינצווישן די צוויי צינורות, פסול איז אזא איינער טאר נישט חתונה האבן, ווייל אזא איינער קען נישט האבן קיין קינדער, ער איז א פצוע דכא. אמר רבא, האט רבא געזאגט, לית הלכתא לא כברא ולא כאבא, די הלכה איז נישט ווי די זון נישט ווי די טאטע, ס'טייטש נישט ווי רבה בר רב הונא, וואס רבה בר רב הונא האט יעצט געזאגט אז אזא איינער איז פסול, זאגט רבא נישט ריכטיג, איינער וואס איז מטל מי רגליים משני מקומות איז מותר לבוא בקהל, איז די הלכה נישט ווי רבה בר רב הונא, און די הלכה איז אויך נישט ווי רב הונא אליין, וועלכע רב הונא אליין? זאגט די גמרא, ברא הא דאמרן, די מימרא פון רבה בר רב הונא האבן מיר יעצט געזען, אבא דאמר רב הונא, וועלכע מימרא פון רב הונא? אז נשים המסוללות זו בזו, רש"י זאגט מסוללות דרך תשמיש זכר און נקבה, משפשפות נקבתן זו לזו, איז אזעלכע פרויען פסולות לכהונה, ווייל זענען א זונה, און א זונה טאר נישט חתונה מיט א כהן. איז אויף דעם זאגט רבא ס'איז נישט ריכטיג די הלכה איז נישט אזוי זיי מעגן יא חתונה מיט א כהן און נאך מער ואפילו לר' אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה אפילו לויט ר' אלעזר וואס ר' אלעזר איז גאר שטארק מחמיר האט מען געזען ער האלט אז א פנוי הבא על הפנויה ווערט זי שוין א זונה איז פון דעסט וועגן עט ער אויך מודה זיין אז נשים המסוללות זו בזו ווערן נישט קיין זונות פארוואס ווייל הני מילי איש נאר מיט א מאן אבל אישה מיט א פרוי פריצותא בעלמא איז טאקע א גרויסע פריצות

און ממילא א פצוע דכא און א כרות שפכה מעג חתונה האבן מיט זיי. זאגט יעצט די גמרא, בעו מיניה מרב ששת, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט פון רב ששת, פצוע דכא כהן, מהו בגיורת משוחררת, וואס איז דער דין מיט א פצוע דכא א כהן, ס'טייטש אזוי, א געהעריגע פצוע דכא, האבן מיר געזען אין די משנה, מעג חתונה האבן מיט א גיורת משוחררת, ווייל זיי הייסן נישט קהל השם. נאר וואס? ביי א כהן איז דא נאך א פראבלעם, א כהן טאר דאך נישט חתונה האבן מיט א זונה, און א גיורת און א משוחררת האבן דאך א דין פון א זונה. איז די שאלה איז צו ער מעג חתונה האבן מיט זיי צו נישט, א כהן א פצוע דכא. וואס איז די שאלה? צו זאגט מען בקדושתיה קאי ואסיר? פון איין זייט קען מען זאגן אז דער כהן האט די קדושת כהונה, ממילא טאר ער נישט חתונה האבן מיט די זונה? או דילמא, אדער אפשר ניין, לאו בקדושתיה קאי, היות וואס ער איז א פצוע דכא האט ער נישט די קדושת כהונה לגבי דעם, ושרי, במילא וועט ער יא מעגן חתונה האבן מיט א גיורת משוחררת. אמר להו רב ששת, ענטפערט רב ששת, תניתוה, מ'האמיר געלערנט די תשובה אויף דעם אין א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, פצוע דכא ישראל מותר בנתינה, אז א פצוע דכא ישראל מעג חתונה האבן מיט א נתינה, יעצט אזוי, א נתינה דאס איז פון די גבעונים, וואס די גבעונים האבן זיך מגייר געווען אין די צייטן פון יהושע בן נון, די גבעונים זענען געווען פון די זיין אומות, פון די חיווי, דאך דא איז געווען זיין אומות אין ארץ ישראל, איינער פון זיי געווען די חיווי, וואס מ'האט זיי געדארפט אויס'הרג'ענען, און זיי האבן זיך באהאלטן, זיי האבן זיך פארשטעלט ווי א צווייטע פאלק, און זיי האבן געמאכט א געשעפט מיט כלל ישראל אז מ'וועט זיי נישט הרג'ענען, מ'וועט זיי מגייר זיין, צום סוף איז נתברר געווארן, ווער זיי זענען, אבער פון דעסוועגן, מ'האט זיי נישט אויסגעהארגעט, מ'האט זיי גארנישט געטון, נאר וואס דען, מ'האט גוזר געווען אויף זיי, אז זיי זאלן זיין חוטבי עצים ושואבי מים, על כל פנים, שטייט דא אין די ברייתא, אז א פצוע דכא, מעג חתונה האבן מיט א נתינה, און ממילא זאגט רב ששת, ואי סלקא דעתך בקדושתיה קאי. טאמער דאס מיר וועלן זאגן, אז א פצוע דכא האט זיין געהעריגע קדושה, דא רעדט מען נישט פון א כהן מען רעדט פון א ישראל, אבער די געדאנק איז דער זעלבע ווי מ'וועט שוין זען, אויב אזוי אקרי כאן לא תתחתן בם, ס'טייטש וואס טוט זיך מיט די איסור פון לא תתחתן בם, ס'דא א לאו אין די תורה לא תתחתן בם אז א איד טאר נישט חתונה האבן מיט קיינע פון די זיין עממין, ס'טייטש א איד טאר נישט חתונה האבן מיט א נתינה, איז פון וואו קומט א היתר פאר א פצוע דכא חתונה צו האבן מיט א נתינה, דהיינו פשט אזוי, ביי אונזער משנה איז סך הכל געשטאנען אז א פצוע דכא מעג חתונה האבן מיט א גיורת, יעצט יעדע איד בעצם מעג חתונה האבן מיט א גיורת, נישטא קיין איסור חתונה צו האבן מיט א גיורת, נאר וואס א פצוע דכא טאר נישט חתונה האבן מיט קהל השם, א גיורת הייסט נישט קהל השם, מעג ער חתונה האבן מיט א גיורת, אבער ביי אונזער משנה שטייט נישט נערגיץ אז פאר די פצוע דכא אליין פעלט עפעס, וואס טייטש פצוע דכא האט א פראבלעם, און מיט די גיורת איז נישט דא דער פראבלעם, אבער קדושת ישראל האט ער, ער האט פונקט אזא קדושה ווי יעדע איד, יעדע איד מעג חתונה האבן מיט א גיורת מעג ער אויך, אזא סארט פרוי וואס קיינער טאר נישט חתונה טאר ער לכאורה אויך נישט. דאס איז ביי אונזער משנה. דא פלוצלינג אין די ברייתא זעהט מען נייע ווערטער. פלוצלינג זעהט מען א פרוי א נתינה, וואס ס'דא א לאו אין די תורה לא תתחתן בם קיינער טאר נישט חתונה האבן מיט איר, און פאר די פצוע דכא זאגט מען ער מעג. וואס איז פשט? נאר אוודאי וואס זעהן מיר דא? אז ברגע וואס איינער ווערט א פצוע דכא, פעלט יעצט אין זיין קדושה, אין זיין קדושת ישראל, ס'גייט אראפ פון זיין קדושה וואס טייטש אלע איסורים וואס איז געווען ביז יעצט איז נישט דא, איז די זעלבע זאך זאגט רב ששת די כהן, אפילו די כהן וואלט אפשר געהאט א פראבלעם חתונה צו האבן א גיורת א משוחררת אלץ זונה, דאס איז נאר ווי לאנג ער איז נישט קיין פצוע דכא, אבער ברגע ער איז א פצוע דכא פעלט שוין אין זיין קדושה. אמר רבא, זאגט אויף דעם אבער רבא, וואס עפעס? אטו התם משום קדושה ולאו קדושה, ס'טייטש די פראבלעם חתונה צו האבן מיט א נתינה האט עפעס מיט קדושה? אוודאי נישט זאגט רבא, און ווי מען וועט שוין זען, רבא גייט דא זאגן א געוואלדיגע חידוש באלד וועט רבא צוריק ציען פון דעם, אבער אז דערווייל גייט רבא זאגן אז די איסור פון לא תתחתן בם איז מיט א גוי'טע פון די ז' עממין וואס האט זיך נישט מגייר געווען, דארט איז דא די איסור, זאגט רבא די פראבלעם איז, פארוואס טאר מען נישט חתונה מיט א גוי'טע, דילמא מוליד בן, ווייל טאמער זי וועט האבן א קינד, ואזיל פלח לעבודה זרה, און זי וועט שלעפן די קינד, זאל דינען עבודה זרה, והני מילי, ווען איז די פראבלעם, בהיותן עובדי כוכבים? ווען זענען טאקע גויטעס, אבער כי מגיירי, ברגע וואס זיי זענען זיך מגייר, מישרי שרו, אוודאי מעג מען חתונה מיט זיי, אייב אזוי וואס איז די פראבלעם חתונה צו האבן מיט א נתינה, זענען דאך גרים, ורבנן הוא דגזרו בהו, חזל האבן גוזר געווען, ווי מיר זעען דף ע"ח דוד המלך האט גוזר געווען מען זאל נישט חתונה מיט א נתינה, אבער וואס, וכי גזרו בהו רבנן, בהנך דבני אולודי, ס'טייטש חזל האבן גוזר געווען כעין דאורייתא, אזוי ווי מען האט געזען אז די טעם וואס שטייט אין די תורה לא תתחתן בם איז ווייל די תורה האט נישט געוואלט זאלן זיין קינדער וואס דינען עבודה זרה, איז דא אויך ווען חזל האבן גוזר געווען נישט חתונה צו האבן מיט א נתינה, איז נאר טאמער עס קען ארויס קומען קינדער, אבל האי אבער די פצוע דכא דלאו בר אולודי וואס קען סיי ווי סיי נישט האבן קינדער, לא גזרו ביה רבנן, האבן חזל נישט גע'אסר'ט חתונה צו האבן מיט א נתינה, אבער נישט פשט ווייל ס'פעלט עפעס פון זיין קדושה, און ממילא זאגט רבא די זעלבע זאך, קענסט נישט פושט זיין פון דא אז א כהן א פצוע דכא זאל מעגן חתונה האבן מיט א זונה מיט א גיורת, פארוואס ווייל קען זיין זיין קדושה שטערט, און מען זעט אין ערגעץ נישט אז א פצוע דכא פעלט פון זיין קדושה. פרעגט אבער די גמרא, אלא מעתה, אויב אזוי ווי רבא האט מסביר געווען אז ס'איז סך הכל א דרבנן וואס חזל האבן נאר גוזר געווען דארט ווי ס'איז דא קינדער, איז ממזר, דבר אולודי, א ממזר קען דאך יא האבן קינדער נאר א פצוע דכא קען נישט האבן קיין קינדער, הכי נמי דאסיר, וואלט א ממזר לכאורה נישט געטארט חתונה מיט א נתינה, והתנן האבן מיר געלערנט אין א משנה, ממזרים ונתינין, מותרין לבא זה בזה, אלא נאר, זאגט טאקע רבא אביסל אנדערש, אז כי גזר רבנן בכשרים, בפסילים לא גזר רבנן, חזל האבן נישט גוזר געווען בפסילים, וואס פסילים מיינט סיי א פצוע דכא סיי א ממזר, אבער ווייטער, רבא האלט זיך ביי זיינס, אז די סיבה וואס מען טאר נישט חתונה מיט א נתינה, איז נישט אלץ לא תתחתן בם, לא תתחתן בם איז נאר בשעת וואס זענען גוים בשעת זענען גויטעס דעמאלטס איז דא אזא פראבלעם און אוודאי דעמאלטס עט א פצוע דכא אדער א ממזר נישט טארן חתונה מיט זיי נאר נאכדעם וואס זענען גרים וואס איז סיי ווי סיי נישט דא קיין לא תתחתן בם ס'איז סך הכל א דרבנן'דיגע פראבלעם איז דארט האבן חזל מתיר געווען חתונה צו האבן מיט זיי ביי פסילים און פון דא איז נישט קיין ראיה אז ס'פעלט עפעס אין די קדושה פון א פצוע דכא, און ממילא האמיר נישט קיין ראיה, וואס איז דער דין מיט א כהן פצוע דכא און א גיורת? אבער וואס הדר אמר רבא, למעשה האט רבא צוריקגעצויגן, זאגט רבא לאו מילתא היא דאמרי, ס'איז נישט ריכטיג וואס איך האב געזאגט, ס'טייטש מיין גאנצע ווארט איז דאך געבויט אויף דעם אז לא תתחתן בם גייט ארויף אויף גויטעס, און נאכדעם וואס זענען זיך מגייר איז נאר א דרבנן'דיגע פראבלעם, זאגט רבא ס'איז נישט ריכטיג פארוואס? ווייל בהיותן עובדי כוכבים לית להו חתנות, נתגיירו אית להו חתנות, ווייל מיט א גויטע איז נישט שייך חתונה צו האבן, א גויטע איז נישט תופס ביי איר קיין קידושין, און ממילא זאגט רבא אז ס'שטייט לא תתחתן בם, קען נישט זיין דאס גייט ארויף אויף א גויטע, נאר אוודאי גייט עס ארויף בגירותן, נאכדעם וואס די ז' עממין זענען זיך מגייר, און די תורה זאגט לא תתחתן בם, און אז מ'זעט בכל זאת, שטייט אין א ברייתא אז א פצוע דכא מעג חתונה מיט א נתינה, איי וואס טוט זיך מיטן לא תתחתן בם, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז ברגע וואס איינער ווערט א פצוע דכא פעלט אין זיין קדושה, און ממילא מעג ער חתונה האבן מיט א נתינה, און די זעלבע זאך א כהן א פצוע דכא, וועט אוודאי אויך מעגן חתונה האבן מיט א גיורת, מיט א משוחררת, אפילו זי איז א זונה, פארוואס ווייל ס'פעלט יעצט אין זיין קדושה. פרעגט יעצט אבער די גמרא אויף דאס וואס רבא האט געזאגט אז ביי א גוי'טע איז נישט שייך קיין חתנות, מותיב ר' יוסף, פרעגט ר' יוסף פון א פסוק, שטייט אין פסוק ויתחתן שלמה את בת פרעה מלך מצרים, אז שלמה המלך האט חתונה געהאט מיט בת פרעה מלך מצרים, מיט א גוי'טע, שטייט דא א לשון ויתחתן, א לשון פון חתנות, ענטפערט די גמרא, גיורי גיירה, ער האט איר קודם מגייר געווען. איי פרעגט די גמרא וויאזוי קען זיין, והא לא קיבלו גרים, לא בימי דוד ולא בימי שלמה, מיר האבן געזען דף כ"ד, מען האט נישט מקבל געווען אין יענע צייטן קיין גרים, ענטפערט די גמרא ניין זי איז געווען אנדערש, ווייל מידי הוא טעמא, אלא לשולחן מלכים, די סיבה וואס מען האט נישט מקבל געווען קיין גרים, איז ווייל ס'געווען גאר גוטע צייטן אין כלל ישראל, און ממילא האט מען מורא געהאט אז די גרים קומען זיך מגייר זיין, ווייל זיי ווילן אויך הנאה האבן פון די גוטע צייטן, פון די ברכות, איז האט מען זיי נישט אנגענומען. אבער הא לא צריכא ליה, זי איז דאך געווען בת פרעה, זי האט געהאט פון אלעמען גוטן, און ממילא מען האט נישט געהאט וואס חושש צו זיין אז זי וויל זיך סתם מגייר זיין, און פאר דעם האט מען איר מגייר געווען. איי פרעגט די גמרא, ותיפוק ליה, דהא מצרית ראשונה היא, ס'טייטש שלמה המלך האט סתם אזוי נישט געטארט חתונה האבן מיט איר, ווייל זי איז דאך געווען א ערשטע דור א מצרי, די דין איז אז א מצרי, סיי א מצרי אליין וואס איז זיך מגייר, סיי זיינע קינדער די צווייטע דור, טארן נישט חתונה מיט קיין אידן, נאר די דריטע דור שטייט אין פסוק דור שלישי יבא להם בקהל השם, און ממילא אז שלמה המלך האט סיי ווי סיי נישט געטארט חתונה האבן מיט איר אפילו זי איז געווען א גר, און פון דעסוועגן זעהן מיר, שטייט אין פסוק ויתחתן שלמה, זעהן מיר אז פאסט א לשון חיתון אפילו דארט ווי מ'טאר נישט, איי זאגט די גמרא, וכי תימא, הנך אזדו לעלמא והני אחריני נינהו, ס'טייטש אפשר איז זי טאקע נישט געווען קיין מצרית, פארוואס? ווייל קען זיין אלע מצריים זענען געשטארבן ביי קריעת ים סוף, נאר די ערב רב וואס זענען געווען בעצם מצריים וואס האבן זיך מגייר געווען זיי זענען געווען איבערגעבליבן מצריים און אויף זיי שטייט אין די תורה אז מ'טאר נישט חתונה האבן די ערשטע דור די צווייטע דור די דריטע דור, קומט אויס אויב אזוי אז ווער זענען די אלע מענטשן וואס וואוינען אין מצרים, א נייע פאלק וואס האט זיך דארט באזעצט, קומט אויס אז זי איז טאקע נישט קיין מצרית, און במילא איז נישט קיין שום פראבלעם שלמה המלך זיך חתנ'ן מיט איר, אבער אויף דעם זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, והא תניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, מ'גייט דא זען די ברייתא, אז אפילו שפעטערדיגע צייטן, איז דער פאלק וואס וואוינט אין מצרים זיי זענען מצריים, אמר רבי יהודה, אזוי ווי רבי יהודה האט געזאגט, מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, ער האט געהאט א חבר מנימין א גר מצרי פון די תלמידים פון רבי עקיבא, אמר וואס דער מנימין האט געזאגט אני מצרי ראשון, איך בין א גר א מצרי, ונשאתי מצרית ראשונה, כ'האב חתונה געהאט מיט א גיורת א מצרי, אשיא לבני מצרית שניה, און כ'וועל חתונה מאכן מיין זון מיט א מצרית א צווייטע דור, כדי שיהא בן בני ראוי לבוא בקהל, כדי די אייניקל די דריטע דור זאל קענען חתונה האבן מיט א געהעריגע אידענע, על כל פנים זעהן מיר אז היינט, ס'טייטש שפעטערדיגע צייטן איז אויך געווען מצריים, נאר וואס דען, אמר רב פפא, זאגט טאקע רב פפא, אנן משלמה ליקו וניתיב, ווילסט פרעגן קשיות און זיך אפלערנען פון שלמה המלך, שלמה לא נסיב מידי, שלמה האט בכלל נישט חתונה געהאט מיט די בת פרעה, ס'איז געווען לשם זנות, ס'איז נישט געווען לשם חיתון, און במילא פרעג נישט קיין קשיות פון דעם, דכתיב ביה, ווי שטייט אויף דעם אין פסוק, דער פסוק זאגט אויף שלמה המלך מן הגוים אשר אמר ה' אל בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם אז פון די אלע פעלקער וואס מען טאר נישט חתונה האבן מיט זיי בהם דבק שלמה לאהבה שלמה המלך איז דבק בהם לאהבה לאהבה איז פשט לא לשם אישות ס'איז געווען לשם זנות איי פרעגסט א קשיא אלא קשיא ויתחתן אויב אזוי פארוואס שטייט אין פסוק ויתחתן שלמה איז נישט ווייל באמת ער האט חתונה געהאט נאר מתוך אהבה יתירה שאהבה ער האט איר זייער ליב געהאט מעלה עליו הכתוב כאילו נתחתן בה, אבער ווייטער פון דארט איז נישט קיין קשיא, און באמת איז אזוי ווי רבא האט געזאגט, ס'פאסט נישט א לשון חיתון אויף אזא פרוי וואס מ'קען נישט חתונה האבן מיט איר, איז אוודאי דאס שטייט אין פסוק לא תתחתן בם גייט ארויף אפילו נאכדעם וואס זיי זענען זיך מגייר, און מילא מ'זעהט אין א ברייתא אז א פצוע דכא מעג חתונה האבן מיט א נתינה, איי וואס טוט זיך מיטן לא תתחתן בם,

מיט א נתינה וואס קיינער טאר נישט חתונה האבן מיט אלץ לא תתחתן בם טאר א פצוע דכא אויך נישט, איז לכאורה א קשיא פון אונזער משנה, אמר ליה, ענטפערט רב אשי ניין, ווייל ולטעמיך אויב אזוי זיי מדייק פון די משנה פארקערט, אימא סיפא וואס שטייט אין די סיפא פון די משנה אז ואינן אסורין אלא מלבוא בקהל, אז די פצוע דכא און די כרות שפכה טארן נישט חתונה האבן נאר לבוא בקהל איז משמע אז מיט קהל טארן זיי נישט אבער מיט יעדעם אנדערש מעגן זיי יא, הא בנתינה שרו, מיט א נתינה מעג מען יא, און וואס טוט זיך דא? פון די רישא ביסטו מדייק אז מיט א נתינה טאר מען נישט, פון די סיפא ביסטו מדייק אז מען מעג יא, אלא מהא ליכא למשמע מינה, נאר וואס דען? פון אונזער משנה קענסטו נישט קיין ראיה ברענגען צו די גאנצע נושא, און אוודאי איז ווי מען האט געזען אין די ברייתא אז א פצוע דכא מעג יא חתונה האבן מיט א נתינה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם, אן עמוני אדער א מואבי וואס איז זיך מגייר, טאר נישט חתונה האבן מיט א בת ישראל, נישט זיי, נישט די קינדער, נישט די אייניקלעך, נישט די אוראייניקלעך, לעולם ועד, נישט דא אזא זאך אן עמוני אדער א מואבי זאלן קענען חתונה האבן מיט א אידענע, אבער דאס איז נאר זכרים, אבל נקבותיהם, די נקבות, מותרות מיד, טאמער א עמונית אדער א מואבית איז זיך מגייר, מעגן זיי גראד חתונה האבן מיט א איד, מען דארף נישט ווארטן זאל אריבערגיין אפילו איין דור אויך נישט, פון די צווייטע זייט. מצרי ואדומי, אינן אסורין אלא עד שלושה דורות, אחד זכרים ואחד נקבות, טייטש א מצרי און א אדומי איז לייכטער פון עמוני ומואבי ווייל די איסור ציט זיך נאר דריי דורות, ס'איז נישט לעולם ועד, אבער פון די אנדערע זייט איז אויך הארבער פון עמוני ומואבי, ווייל עמוני ומואבי האט מען געזען איז נישט חל אויף נקבות, מה שאין כן מצרי ואדומי, די איסור פון דריי דורות איז אויך אויף נקבות, אזוי זאגט די תנא קמא, רבי שמעון קריגט זיך, רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד, רבי שמעון איז מתיר די נקבות פון די מצרי ואדומי מיד, זיי דארפן נישט ווארטן קיין דריי דורות. אמר רבי שמעון, זאגט רבי שמעון וואס די חשבון קל וחומר הדברים, ס'דא א קל וחומר, ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם, מה דאך די עמוני ומואבי וואס די זכרים טארן קיינמאל נישט חתונה האבן מיט א אידענע, התיר את הנקבות מיד, מעגן די נקבות יא, איז כל שכן ביי א מצרי און א אדומי, מקום שלא אסר את הזכרים, אלא עד שלושה דורות, וואס די איסור איז נאר דריי דורות, איז אוודאי און אוודאי אינו דין שנתיר את הנקבות מיד, אוודאי מען גראד מתיר די נקבות. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו ר' שמעון, אם הלכה נקבל, ס'טייטש טאמער דו האסט דאס מקבל געווען פון דיינע רעביס אז אזוי איז די דין, אוודאי עמער אונז עס מקבל זיין פון דיר, אבער ואם לדין, טאמער דו האסט אליין געמאכט די קל וחומר, יש תשובה, אונז קען מען דאס אפפרעגן. מ'וועט זען קומענדיגע בלאט מיט וואס די חכמים האבן געהאלטן זיי קענען עס אפפרעגן, אמר להם, האט רבי שמעון זיי צוריק געענטפערט לא כי, ס'טייטש נישט ריכטיג, עטס קענטס נישט אפפרעגן די קל וחומר, אבער פון דעסט וועגן, הלכה אני אומר, איך האב עס מקבל געווען פון מיינע רעבעס, ממילא סתם אזוי דארפט עטס מקבל זיין די הלכה, זאגט די הייליגע גמרא, מנא הני מילי, די ערשטע זאך וואס מען האט געזען אין די משנה, אז די איסור פון עמוני ומואבי איז נאר אויף זכרים נישט אויף נקבות, פון ווי ווייסט מען דאס? ענטפערט די גמרא, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, שטייט אין פסוק אין שמואל דארט ווען דוד המלך האט זיך מציע געווען צו מלחמה האלטן מיט גוליית, שטייט וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתי, ווען שאול המלך האט געזען ווי דוד גייט קעגן גוליית, אמר אל אבנר שר הצבא, האט ער זיך אנגערופן צו אבנר דער שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר, ווער איז דאס דער נער אבנר, ווער איז דאס דער יונגער דער דוד ווער איז ער? ויאמר אבנר, האט אבנר געזאגט, חי נפשך המלך אם ידעתי, ס'טייטש ער האט געשוואוירן אז ער ווייסט נישט, און אויף דעם פרעגט די גמרא, ולא ידע ליה, שאול המלך האט דען נישט געקענט דוד? והכתיב שטייט אין פסוק ויאהבהו מאוד אז שאול המלך האט זייער ליב געהאט דוד, ויהי לו נושא כלים, און ער האט אים געמאכט א נושא כלים, ער האט אים געמאכט א משרת ביי זיך אין שטוב, ער האט אים שטארק ליב געהאט, שטייט דארט אז שאול המלך האט געהאט א רוח רעה און דוד המלך האט געשפילט פאר אים א פידל, ער האט אים געקענט פון פריערט, אלא נאר וואס איז פשט? וואס טייטש ער פרעגט יעצט ווער איז דאס? נאר וואס דען אוודאי האט ער נישט געמיינט ווער איז דוד, דוד האט ער געקענט, נאר אאבוה קא משאיל, ער האט געפרעגט אויפן טאטן אויף ישי, ווער איז זיין טאטן? פרעגט אבער די גמרא אויך אויף דעם, ואביו לא ידע ליה, האט דען שאול המלך נישט געקענט דוד המלך'ס טאטן ישי, והכתיב שטייט אין פסוק, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים, ואמר רב ואיתימא רבי אבא זה ישי אבי דוד, דאס גייט ארויף אויף ישי, שנכנס באוכלוסא ויצא באוכלוסא, ער איז געווען א ריזיגע שר אין די ארמעי, ער האט געהאט זעקס הונדערט טויזנט סאלדאטן אונטער אים, ער איז אריין מיט א גרויסע באגלייטונג ארויס מיט א גרויסע באגלייטונג, ער איז געווען א חשוב'ע מענטש דער ישי, ס'איז נישט מעגליך אז שאול המלך האט אים נישט געקענט, נאר וואס דען? וואס איז פשט אז שאול המלך פרעגט בן מי זה הנער אבנר? נאר וואס דען זאגט די גמרא הכי קאמר, שאול המלך האט אזוי געמיינט צו זאגן, זיל שאיל, אי מפרץ אתי אי מזרח אתי, ער האט געשיקט אבנר געוואויר ווערן צו דער דוד איז א אייניקל פון פרץ צו פון זרח, ביידע געווען קינדער פון יהודה, ער האט געוואוסט ער איז פון שבט יהודה אבער פון וועלכער, ווייל אי מפרץ אתי, האט שאול המלך געזאגט טאמער דער דוד איז א אייניקל פון פרץ, מלכא הוי, איז א סימן ער גייט זיין א קעניג, ווייל פרץ איז מרמז אויף דעם, שהמלך פורץ לעשות דרך, ואין ממחין בידו, א מלך איז דאך פורץ גדר, טאמער ער דארף אנקומען פון זיין שטוב צום גארטן, ערגעץ דארף ער אנקומען איז מען פורץ דרך, און מען קען אים נישט אפשטעלן, און ממילא טאמער דער דוד איז א אייניקל פון דעם פרץ איז א סימן ער עט זיין קעניג, אבער אי מזרח אתי, טאמער איז א אייניקל פון זרח, חשיבא בעלמא הוי, עט ער נאר זיין א אדם חשוב, ס'מוז נישט זיין ער עט זיין קעניג, איי מאי טעמא אמר ליה שאל עליה וואס עפעס ס'טייטש וואס איז צו וואס איז יעצט געשען אז שאול המלך האט פלוצלינג געדארפט געוואויר ווערן צו ער עט זיין קעניג, צו ער עט זיין א חשוב'ע מענטש וואס איז געשען? ווייל דכתיב שטייט אין פסוק וילבש שאול את דוד מדיו אז שאול המלך האט אנגעטון פאר דוד זיין בגדים זיין פאנצער ווען ער איז געגאנגען מלחמה האלטן מיט גוליית איז מדיו איז פשט כמדתו אז ס'האט געשטימט אויף דוד המלך די בגדים פון שאול האט געשטימט אויף דוד וכתיב ביה בשאול און אויף שאול המלך שטייט אז משכמו ומעלה גבוה מכל העם אז ער איז געווען העכער פון יעדעם, איז וואס פשט סאיז ארויף געגאנגען אויף דוד, פשט סהאט געשטימט אויף דוד, די בגדים וואלטן דאך לכאורה געדארפט זיין זייער גרויס אויף דוד, נאר וואס דען, סאיז געווען בדרך נס, און ממילא, שאול המלך האט אנגעהויבן חושש צו זיין, אפשר דער דוד גייט אים דא איבערנעמען, איז האט ער געוואלט וויסן צו ער איז אן אייניקל פון פרץ צו פון זרח, ווייל טאמער איז אן אייניקל פון פרץ איז צרות. אמר לו דואג האדומי, איז דואג האדומי געווען דארט, האט דואג האדומי זיך אנגערופן, עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות אם לאו, שאל עליו אם ראוי לבא בקהל אם לאו, זאגט דואג האדומי אנשטאטס פרעגן צו ער איז אן אייניקל פון פרץ צו פון זרח עט זיין א קעניג צו נישט, דער איז דאך בכלל נישט ראוי לבא בקהל, מאי טעמא פארוואס, דקאתי מרות המואביה, ער איז דאך א אייניקל פון רות המואביה, און שטייט אין די תורה אז א מואבי אדער אן עמוני טאר נישט חתונה מיט א איד, און אז ער איז אן אייניקל פון אזא סארט פרוי טאר ער בכלל נישט חתונה מיט א אידענע איז אסור לבא בקהל. אמר ליה אבנר, רופט זיך אן אבנר צו דואג, וואס עפעס? דאס איז נישט קיין פראבלעם, תנינא, מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, שטייט אין די תורה עמוני מואבי, פשט נישט עמונית, נישט א מואבית, איז דאס אז רות איז געווען א מואביה איז נישט קיין פראבלעם, אזוי זאגט אבנר, רופט זיך דואג אן, אלא מעתה, ממזר ולא ממזרת, דארט עסטו אויך זאגן, שטייט לא יבא ממזר בקהל השם, עסט זאגן א ממזרת מעג יא? אוודאי נישט, ס'טייטש וואסערע מין דיוק איז דאס אז שטייט עמוני מואבי? ענטפערט אבנר צוריק, ממזר כתיב, מום זר, ממזר איז מלשון מום זר, ס'טייטש א מום פון זרות, אז איינער האט געוואוינט מיט א צווייטן א זרות אן אופן וואס מען טאר נישט איז די קינד וואס ער האט געבוירן איז א ממזר נישט קיין חילוק א זכר אדער א נקבה מה שאין כן אן עמוני און מואבי. ענטפערט דואג צוריק, פיין, ממזר האסטו מיר גוט געזאגט אבער מצרי וועסטו אויך זאגן, ולא מצרית? ענטפערט אבנר ניין, שאני הכא דא איז אנדערש, ס'טייטש עמוני מואבי איז אנדערש, פארוואס? דמפרש טעמא דקרא, ווייל שטייט קלאר אין פסוק וואס איז די טעם אז עמוני מואבי טאר נישט חתונה האבן, ווייל שטייט אין פסוק על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, ווייל זיי האבן ענק נישט מקדם געווען מיט וואסער מיט ברויט ווען זענען זיי ארויס פון מצרים, דאס איז די טעם אז מען טאר נישט חתונה האבן מיט זיי, און ממילא זאגט אבנר, דרכו של איש לקדם, ולא דרכה של אישה לקדם, די דרך פון א מאן איז צו מקדם זיין אורחים מיט ברויט מיט וואסער, נישט די דרך פון א פרוי, און ממילא די עונש איז נאר אויף די מענער, מענער עמונים מואבים טארן נישט חתונה האבן, מיט אידישע מיידלעך אבער פארקערט אן עמונית א מואבית מעג יא זאגט אבער דואג ס'איז נישט אמת היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים נשים לקראת נשים ס'טייטש די מענער וואלטן געדארפט מקדם זיין די מענער און די פרויען די פרויען די עמוניות און די מואביות וואלטן יא געדארפט מקדם זיין די אידישע פרויען מיט ברויט און מיט וואסער און אז זיי האבן עס נישט געטוהן טארן זיי נישט חתונה האבן עד סוף כל הדורות אזוי טענה'ט דואג איז ווייטער אויב אזוי איז דא א פראבלעם מיט רות המואביה, און ממילא דוד המלך איז אסור לבוא בקהל. אישתיק, אבנר איז שטיל געבליבן, דואג האט געהאט א גוטע טענה. מיד, גראד נאך דעם שטייט אין פסוק, ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה העלם, גיי פרעג בן מי זה העלם, פריערט האט ער אים אנגערופן נער, יעצט רופט ער אים אן עלם, עלם איז א יונגער, התם קרי ליה נער, הכא קרי ליה עלם, וואס איז פשט? ווייל הכי קאמר ליה, שאול המלך האט געזאגט פאר אבנר, הלכה נתעלמה ממך, ס'טייטש דו ווייסט נישט די הלכה, צא ושאל בבית מדרש. גיי פרעג אין בית מדרש וואס איז טאקע דער דין מיט אן עמונית אדער א מואבית. שאל, איז ער געגאנגען אין בית מדרש די אבנר און האט געפרעגט, אמרי ליה, האבן די חכמים אים געזאגט, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. האט אבנר געפרעגט, אקשי להו דואג כל הני קושייתא, אלע קשיות וואס דואג האט געפרעגט, ס'טייטש פארוואס מען זאגט נישט מצרי ולא מצרית, און קענסט מיר נישט ענטפערן, ווייל די מענער האט מען געשטראפט די פרויען נישט, ווייל היה להן לקדם, אנשים לקראת אנשים, נשים לקראת נשים, האט אבנר געפרעגט די אלע קשיות די חכמים, אישתיקו, חכמים זענען טאקע שטיל געבליבן, בעו לאכרוזי עליה, און חכמים האבן שוין געוואלט אויסרופן אויף דוד המלך אז ער איז פסול מלבוא בקהל ווייל ער איז א אייניקל פון רות, און ס'איז נישט דא קיין היתר מיט א מואבית. מיד, גראדע האט זיך אנגערופן איינעם, און די גמרא איז דא מפסיק, און ברענגט קודם א סתירה פון צוויי פסוקים, און אזוי וועט מען וויסן וואס איז געווען דא די המשך, שטייט אין איין פסוק, ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגל בת נחש,

כל מי שאינו שומע הלכה זו ידוקר בחרב, איינער וואס וועט נישט מקבל זיין דאס וואס איך זאג, זאל געשטאכן ווערן מיטן שווערד, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, אזוי האב איך בקבלה פונעם בית דין פון שמואל הנביא, אז עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, ס'טייטש א קבלה פון א בית דין, ס'איז א קבלה פון שמואל הנביא, ס'איז אן הלכה למשה מסיני, מ'קען אויף דעם נישט פרעגן, און טאקע מען האט מתיר געווען דוד המלך לבוא לקהל, פרעגט אבער די גמרא, מי מהימן, צו דען איז ער געווען באגלייבט צו זאגן אז אזוי האט ער מקבל געווען מבית דינו של שמואל הרמתי, והאמר רב אבא אמר רב, כל תלמיד חכם שמורה הלכה, ובא, יעדער תלמיד חכם וואס פסק'נט א הלכה, און ער ברענגט א מימרא פון זיין רעבן איז אזוי אם קודם מעשה אמרה שומעין לו, טאמער סתם ער פארציילט פון זיין רעבן א זאך, פיין, אבער ואם לאו, טאמער ס'איז נאך א מעשה, איז אין שומעין לו, דעמאלטס גלייבט מען אים נישט אז ער האט אזוי געהערט פון זיין רעבן, ווייל דעמאלס זאגט מען ער האט געהערט א מעשה עס איז אונטערגעקומען א מעשה יעצט האט ער זיך אנגערופן א מעשה פון זיין רעבין ווייל ער ווייסט אז עס איז דא דא א מעשה יעצט וועט מען אים גלייבן איז ער נישט באגלייבט איז לכאורה דא אויך דא איז אונטערגעקומען א מעשה מען האט געפרעגט וואס טוט זיך מיט דוד המלך יעצט רופט ער זיך אן א מעשה פון זיין רעבין איז ער נישט באגלייבט ענטפערט די גמרא שאני הכא דהא שמואל ובית דינו קיים טייטש שמואל הרמתי האט נאך געלעבט זיין בית דין נאך געווען און ממילא ווי רש"י זאגט ס'איז א מילתא דעבידא לגלויי מען קען זיי נאך פרעגן איז דא האט ער זיכער נישט געזאגט קיין ליגנט און פאר דעם האט מען האט מען אים באגלייבט, פרעגט אבער די גמרא, מכל מקום קשיא, סא סוף כל סוף איז שווער די קשיא פון דואג אדומי, דואג אדומי האט געפרעגט, פארוואס זאגסטו עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, די פרויען האבן אויך געהאט א חלק אין דעם, די פרויען האבן געדארפט מקבל זיין די אידישע פרויען מיט ברויט און מיט וואסער, ענטפערט די גמרא, הכא תרגימו, כל כבודה בת מלך פנימה, טייטש ס'נישט ריכטיג, א פרוי באלאנגט אין שטוב, זי האט נישט וואס ארויסצוגיין, אפילו נישט צו מקבל זיין אנדערע פרויען אורחים, במערבא אמרי ואיתימא רבי יצחק, פון א צווייטע פסוק אמר קרא שטייט אין פסוק ויאמרו אליו איה שרה אשתך, און אברהם זאגט דארט ויאמר הנה באוהל, זעהן מיר ווייטער אז א פרוי איז די דרך זאל בלייבן אין שטוב, זאגט יעצט די גמרא, כתנאי, למעשה איז א מחלוקת תנאים וואס איז די מקור אז מען מעג חתונה האבן מיט א עמונית און א מואבית, איז רבי יהודה האלט עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית דברי רבי יהודה, דאס איז די מקור אז די פסוק כאפט אן א לשון זכר, רבי שמעון אומר אז די מקור איז פון די המשך. פון דעם וואס שטייט על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים דרכו של איש לקדם ווי מען האט פריערט געזען און נישט דרכו של אישה און ווי מען האט אויך געזען כל כבודה בת מלך פנימה דאס איז די מקור אז ס'איז דווקא אויף עמונים און מואבים אבער נישט אויף עמוניות און מואביות.